בעזרת השם יתברך מסכת סוכה דף ל ט מ'הייבן אן דף ל ט עמוד א' אויבן ביי די צוויי פינטלעך מקום שנהגו לכפול איז אזוי אונז האבן געזען די משנה אז מקום שנהגו לכפול א פלאץ וואס מען פירט זיך דארט צו דאפלען די פסוקים פון הלל און האבן געשמועסט אין די משנה די סיבה טאקע פארוואס מען האט געדאפלט די פסוקים איז ווייל אסאך פון די פסוקים פון מן המיצר דארטן ווייטער זענען געדאפלט במילא ממילא איז געווען מנהגים פון געוויסע פלעצער אז מען האט אלעס געדאפלט איז אין אזעלכע פלעצער דאפלט מען טאקע פלעצער מען דאפלט נישט דאפלט מען נישט זאגט אונז די גמרא תנא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא רבי כופל בה דברים רבי פלעגט דאפלען און רשי זאגט פון אנא השם הושיעה נא און ווייטער ס'טייטש אנא השם הושיעה נא האט ער געזאגט צוויי מאל אזוי אלע פסוקים ביזן סוף ר' אלעזר בן פרטא מוסיף בה דברים האט נאך מער געדאפלט פון רבי און די גמרא איז מסביר מאי מוסיף אמר אביי מוסיף לכפול מאודך ולמטה פון אודך כי עניתני וואס דארט בעצם הערט זיך אויף די דאפלערייען אין די פסוק ביז דארט איז סתם אזוי אלעס א געדאפלטע לשון פון אודך נישט, איז פון אודך האט רבי אלעזר בן פרטא ביז צום סוף אנגעהויבן צו דאפלען, און אונז פיר מיר זיך טאקע אזוי. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די משנה, אז מקום שנהגו לברך, א פלאץ וואו מ'מאכט א ברכה אויף הלל, פירט מען זיך טאקע צו מאכן א ברכה, א פלאץ וואס נישט נישט. זאגט די גמרא אמר אביי, האט אביי געזאגט לא שנו דער דין אז ס'איז אלץ תלוי אין די מנהג, דאס איז נאר אלא לאחריו, אויף די ברכה נאך הלל, אבל לפניו, די ברכה וואס מ'מאכט פאר הלל, מצוה לברך, איז א מצוה צו מאכן א ברכה ס'טייטש דאס איז נישט תלוי אין א מנהג מען מוז מאכן די ברכה, דאמר רב יהודה אמר שמואל, כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן, אז ביי אלע מצוות דארף מען מאכן א ברכה פארדעם, עובר לעשייתן מיינט פארדעם, און ממילא ביי הלל אויך. פרעגט די גמרא מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא, וואס איז דאס עובר, עובר מיינט פארדעם, ווער זאגט עובר מיינט פארדעם? ענטפערט די גמרא אמר ר' נחמן בר יצחק דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק וירץ אחימעץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי, שטייט דארט אחימעץ איז געלאפן צו דוד המלך און ער האט איבערגעיאגט דעם כושי, ער איז געלאפן פאר דעם, און שטייט א לשון ויעבור, זעהן מיר אז עובר איז א לשון פון פריערט פון פאר דעם, אביי אמר מהכא פון א צווייטע פסוק, שטייט אין פסוק והוא עבר לפניהם, אז יעקב אבינו איז געגאנגען פאר די שבטים און פאר זיינע פרויען, מילא עבר זעהן מיר איז א לשון פון פאר דעם, ואיבעית אימא מהכא פון נאך א פסוק, שטייט אין פסוק ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם, זעהן מיר ווייטער אז ויעבור איז א לשון פון לפניהם, פון פארדעם. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הלוקח לולב מחבירו בשביעית, איינער וואס קויפט א לולב, מען רעדט נישט דווקא א לולב נאר מען רעדט פון די ד' מינים, ער קויפט עס פון א עם הארץ שמיטה, די יאר פון שמיטה. רש"י זאגט פאסט נישט דא צו זאגן א לשון חבירו ווייל מען רעדט דא פון א עם הארץ, און די משנה רעדט דאך צו א תלמיד חכם ווייל א עם הארץ פאלגט סתם אזוי נישט קיין משניות, מילא פאסט נישט צו זאגן אז א תלמיד חכם האט א חבר אן עם הארץ, נאר וואס דען מען דארף טאקע גורס זיין לויט רש"י הלוקח לולב מעם הארץ בשביעית, ער קויפט שביעית שמיטה קויפט ער פון א עם הארץ די ד' מינים, זאגט די משנה, נותן לו אתרוג במתנה, זאל ער נישט קויפן די אתרוג פון דעם עם הארץ, נאר זאל קויפן אלעס אנדערש, די לולב, די הדסים, די ערבות קען ער קויפן, און די אתרוג זאל אים די עם הארץ געבן במתנה. פארוואס? לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית, ווייל מען טאר נישט קויפן אן אתרוג פון א עם הארץ שמיטה. וואס איז די פראבלעם? איז אזוי, בעצם ווייסט דאך יעדער אז ווען עס קומט שמיטה טאר מען נישט שניידן, מען טאר נישט איינזייען, מען טאר נישט טון קיין גרויסע געשעפטן מיט די פירות, מען טאר נישט טון קיין סחורה מיט דעם, דאס איז אלעס אבער כדרך סחורה, וואס טייטש מען טאר נישט מאכן גרויסע געשעפטן מיט פירות, מען מעג אבער קויפן אפאר פירות פון א צווייטן, דאס איז נישט קיין פראבלעם שמיטה. וואס איז דא יא די פראבלעם? די פראבלעם איז אז מען האט געבן אסאך געלט פאר די עם הארץ, איז די געלט אליין ווערט אויך קדוש בקדושת שמיטה, ס'ווערט א געוויסע קדושה וואס איז חל אויף די געלט, און ממילא מען חושש'ט, טאמער די עם הארץ עט נעמען די געלט און עט עס אוועק לייגן, וואס היות וואס די געלט איז קדוש בקדושת שמיטה, טאר מען נישט אוועק לייגן די געלט מען מוז עס גראד נוצן, ווייל ווען עס קומט די זמן ביעור דארף מען פטר'ן די געלט פון שטוב, ס'טייטש ווייל די געלט איז דאך קדוש בקדושת שמיטה, און ממילא כדי נישט אריין צו לייגן די עם הארץ אין א נסיון אז די געלט עט ליגן ביי אים עט עס אוועק לייגן, טאר מען נישט קויפן פון אים קיין אתרוג שמיטה, וואס איז מיט די לולב, די הדסים און ערבות, מ'עט זעהן די גמרא פארוואס דאס מעג מען יא. זאגט יעצט די גמרא, לא רצה ליתן לו במתנה מאי. סאו די גמרא הייבט אן מיט דעם די משנה האט דאך געזאגט אז מען דארף בעטן די עם הארץ זאל געבן די אתרוג במתנה, טאמער וויל נישט וואס טוט מען? ענטפערט די גמרא אמר רב הונא, מבליע ליה דמי אתרוג בלולב, אז לאמיר זאגן די לולב קאסט א הונדערט דאלער, די אתרוג קאסט אויך הונדערט דאלער, זאגט מען פאר עם הארץ כ'וועל דיר געבן צוויי הונדערט דאלער פארן לולב, און די אתרוג עסטו מיר געבן במתנה. מאכט אזא פאטענט, אזוי ארום געט מען אים נישט דירעקט געלט אויפן אתרוג. פרעגט אבער די גמרא, וליתיב ליה בהדיא, וואס איז די פראבלעם קויפן אן אתרוג פון א עם הארץ? וואס? די גמרא האט נאכנישט געוויסט די פראבלעם, און וואס איז טאקע די פראבלעם קויפן פון אים? ענטפערט די גמרא, לפי שאין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ, ווייל מען טאר נישט געבן קיין געלט פון דמי פירות שביעית לעם הארץ, פארוואס? אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, ווייל מען איז חושש אז די עם הארץ וועט האבן געלט ביי זיך, עט ער עס אוועקלייגן, און אונז ווייסט מען דאך אז די געלט איז קדוש בקדושת שמיטה און מען טאר עס נישט אוועקלייגן אויף א לאנגע צייט, און ממילא מען איז מכשיל דא די עם הארץ לפני עור לא תתן מכשול, טאר מען דאס נישט טון. דתניא, און די גמרא ברענגט א ברייתא וואס מען זעט די ענין, די ברייתא זאגט, אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ, יותר ממזון שלש סעודות, מען טאר נישט געבן געלט פאר עם הארץ מער ווי מזון שלש סעודות, מזון שלש סעודות, שבת עסט א יעדע מענטש דריי סעודות, ממילא האבן חכמים געזאגט דאס איז די סכום, ביז מזון שלש סעודות מעג מען עם געבן, ווייל קליין געלט איז מען נישט חושש, גרויסע געלט איז א פראבלעם, ווייל מען איז חושש אז אפשר ער וועט זען אסאך געלט עט ער פארשלעפט ווערן, און ער וועט עס וועלן אוועק לייגן, אויף קליין געלט איז נישט דא די חשש, זאגט די ברייתא ווייטער ואם מסר, טאמער ער האט יא געגעבן אסאך געלט פאר עם הארץ, איז ממילא דא א פראבלעם דא, איז יאמר הרי מעות הללו יהו מחוללין על פירות שיש לי בתוך ביתי, איז אויך דא א פאטענט, ער זאל זאגן אז די קדושה וואס איז יעצט דא אויף די געלט וואס ליגט ביי די עם הארץ, די גאנצע קדושה זאל אריבער גיין צו די פירות ליגט ביי מיר אין שטוב, ובא ואוכלן בקדושת שביעית, און שפעטער קומט ער אהיים און ער עסט שנעל די פירות פאר די זמן ביעור בקדושת שביעית, אזוי האט ער געלייזט די עם הארץ פון דעם פראבלעם. זאגט די ברייתא, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן אז מען מעג קויפן פון א עם הארץ ביז מזון שלש סעודות, איז אויך נאר בלוקח מן המופקר, וואס טייטש, שמיטה ווייסט דאך יעדער, אלעס דארף זיין הפקר, אלע פירות זענען הפקר, איז א עם הארץ וואס פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין, ער איז א וואוילער איד, ער היט שמיטה, ביי אים האט מען געזאגט אז מען טאר אים נישט געבן קיין סאך געלט, ווייל ווי נישט ווי ער איז אן עם הארץ, ער עט האבן געלט, עט ער פלוצלינג פארבלינדעט ווערן, עט עס אוועקלייגן, אסאך געלט טאר מען נישט געבן, ביז שלש סעודות קען מען אים געבן, דאס איז ווען ער איז א וואוילע איד, ווען ער היט שמיטה, ווען ער נעמט די פירות מן המופקר, אבל בלוקח מן המשומר, אבער א עם הארץ וואס פארמאכט זיין פעלד, ער שליסט עס צו, וואס דאס טאר מען נישט טון שמיטה, ער איז עס נישט מפקיר, איז אפילו בכחצי איסר אסור, דעמאלטס טאר מען אפילו קליין געלט אים אויך נישט געבן, אפילו כחצי איסר אויך נישט, ווייל דא רעדט זיך פון א עם הארץ א שייגעץ, ער היט נישט די תורה, ער היט נישט שמיטה, ער פארשליסט זיין פעלד שמיטה, טאר מען אים נישט טרויען אפילו מיט קליין געלט אפילו עסט אים געבן אביסל געלט העט ער עס אויך אוועק לייגן, ממילא טאר מען גארנישט קויפן פון אים, איז על כל פנים, צוריק צו אונזער משנה, אונזער משנה וואס זאגט מען טאר נישט קויפן אן אתרוג פון עם הארץ, רעדט זיך אן עם הארץ, וואס אונז ווייס מען נישט אז ער איז א לוקח מן המופקר, און ממילא איז דא א חשש אז אפשר איז ער א לוקח מן המשומר, אדער ס'רעדט זיך מ'האט אים קלאר געזען אז ער איז א לוקח מן המשומר, און פאר דעם טאר מען גארנישט קויפן פון אים, פאר דעם די אתרוג טאר מען נישט קויפן, די לולב און די אנדערע זאכן מען באלד זעהן פארוואס דאס יא. פרעגט אבער די גמרא.

והגרגר של אפר, וואס דאס איז כל מיני ירקות זענען זייער ביליג, קיינער וואקסט עס נישט קיינער פלאנצט עס נישט איין בדווקא אין זיין פעלד, נאר מען טרעפט עס סתם ס'וואקסט כל מיני פלעצער, אבער ס'איז נישט ווערט איינצופלאנצן אין פעלד, איז די אלע זאכן פטורים מן המעשר היות וואס ס'איז הפקר איז עס פטור פון מעשר, מעשר איז נאר אויף אזעלכע סארט פירות און ירקות וואס וואקסן בדווקא נישט פון הפקר'דיגע זאכן, ונקחין מכל אדם בשביעית, לפי שאין כיוצא בהן נשמר, און מען מעג עס קויפן פון יעדעם איינעם שמיטה, פארוואס? ווייל ס'איז זעכער נישט נשמר ס'איז זעכער מן המופקר, א גאנץ יאר איז עס הפקר כל שכן שמיטה, איז משמע דא אין די משנה אז ברגע וואס א זאך איז פון הפקר מעג מען קויפן וויפיל ס'לאזט זיך, און פארוואס זאגסטו אז מען מעג נאר קויפן ביז מזון שלש סעודות, אפילו מן המופקר, ענטפערט די גמרא, הוא מותיב לה והוא מפרק לה, רב ששת אליין האט פארענטפערט די קשיא אז בכדי מן שנו, אז די משנה רעדט זיך טאקע בכדי מן, בכדי מן מיינט בכדי מזון שלש סעודות בכדי מזונותיו, וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, בכדי מן שנו, ס'טייטש ווייטער אז די אלע זאכן וואס זענען הפקר מעג מען טאקע קויפן פון עם הארץ, אבער אויך נאר ביז מזון שלש סעודות, ווייל מער פון דעם איז שוין אסאך געלט, מ'איז חושש אז ער העט זיך פארבלינדען, ער העט אוועק לייגען די געלט, און דאס איז שוין א פראבלעם. זאגט די גמרא יעצט מאי משמע דהאי מן לישנא דמזוני הוא, ווי זעהן מיר אז מן איז א לשון פון מזון, מזון שלש סעודות, דכתיב וואס שטייט אין פסוק אין דניאל, נבוכדנצר האט דארט געגעבן צו עסן מזונותיו פאר דניאל מיט די חברים, שטייט דארט וימן להם המלך, זעהן מיר אז מן איז א לשון פון מזונות. זאגט יעצט אבער די גמרא, אי הכי, שוין, האסט מיר פארענטפערט פארוואס מען טאר דעם אתרוג נישט קויפן פון עם הארץ, ווייל ער העט אוועק לייגן די געלט, אבער לולב נמי, וואס טוט זיך מיטן לולב? פארוואס די לולב מעג מען יא קויפן פון עם הארץ איז דאך די זעלבע פראבלעם, ענטפערט די גמרא, לולב בר שישית הנכנס לשביעית הוא, דער לולב איז נישט קיין פראבלעם, ווייל דער לולב, רוב לולב איז שוין געוואקסן, דער עיקר חלק פון די לולב איז שוין געוואקסן לעצטע יאר, די יאר פאר שמיטה, טאקע א יאר נאך שמיטה איז א לולב א פראבלעם, אבער די יאר פון שמיטה אליין איז א לולב נישט א פראבלעם, ווייל היות וואס די חנטה, חנטה דאס איז ווען ס'הייבט אן וואקסן די בלימל וואקסט ארויס פאר יעדע פירא וואקסט וואקסט א בלימל, דאס איז די חנטה, היות בשעת חנטה די חנטה איז געווען א יאר פריערט, נישט די יאר פון שמיטה, הייסט דער לולב נישט קיין שמיטה'דיגע לולב, ווייל ס'איז פון פאריאר, און במילא די לולב מעג מען קויפן. איי פרעגט די גמרא אי הכי אתרוג נמי בת שישית הנכנסת לשביעית, וואס טוט זיך מיטן אתרוג, די חנטה פונעם אתרוג איז אויך געווען א יאר פריערט, און פארוואס איז דא א פראבלעם מיט די אתרוג? זאל מען זאגן די זעלבע זאך אז א אתרוג מעג מען אויך קויפן? ענטפערט די גמרא ניין, אתרוג בתר לקיטה אזלינן, לגבי דעם אתרוג גייט מען בתר לקיטה, מען גייט נישט בתר חנטה. פארוואס טאקע? וועט מען שוין באלד זען די גמרא. פרעגט די גמרא, והא בין רבן גמליאל ובין ר' אליעזר לענין שביעית אתרוג בתר חנטה אזלינן? סיי רבן גמליאל און סיי ר' אליעזר וואס קריגן זיך וואס איז די דין לגבי אן אתרוג לענין מעשר, זענען ביידע מודה אז לגבי שמיטה גייט מען ביי אתרוג בתר חנטה, און במילא אז מען גייט בתר חנטה לגבי דעם אתרוג, ווען האט די אתרוג חונט געווען ווען איז געווען די חנטה א יאר פריערט, איז ווייטער וואס איז א פראבלעם צו קויפן אן אתרוג פון אן עם הארץ די יאר פון שמיטה, אזוי פרעגט די גמרא, יעצט ווי איז רבן גמליאל און רבי אליעזר וואס איז זייער מחלוקת לגבי אתרוג ביי מעשר, איז אזוי דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ביכורים, אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים ולירק בדרך אחד, א אתרוג איז גלייך צו א פירא וואס וואקסט פון א בוים אין דריי וועגן, און ס'איז אויך גלייך צו א ירק צו ירקות אין איין וועג, און די משנה איז מסביר, שווה לאילן בשלושה דרכים, די ערשטע וועג איז לערלה, וואס טייטש ס'איז דא דיני ערלה ביי אתרוג די ערשטע דריי יאר וואס וואקסט טאר מען עס נישט עסן מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם, ולרבעי, אויך די דין פון נטע רבעי, וואס די פערדע יאר נאך א פירא וואקסט איז דא א געוויסע קדושה אויף די פירות, דא אויך ביי אתרוג איז דאס אויך דא, ולשביעית. שמיטה, האט אויך די אתרוג א דין פון א פירא, אז וואס? אז אזוי ווי א פירא גייט מען בתר חנטה, דא אויך דעם אתרוג גייט מען בתר חנטה, און קודם כל דא זעהן מיר שוין אז יעדער איז מודה אז לגבי אתרוג גייט מען בתר חנטה, און במילא איז ווייטער שווער, אויב מען גייט טאקע בתר חנטה, ווען איז געווען די חנטה פון דעם אתרוג א יאר פריערט, און וואס איז א פראבלעם צו קויפן אן אתרוג פון א עם הארץ די יאר פון שמיטה די חנטה סיי ווי סיי געווען לעצטע יאר, אבער מען וועט שוין אויספירן די קשיא און זעהן וואס די תירוץ אויף דעם איז, אבער על כל פנים ווי איז יא דא די מחלוקת? ולירק בדרך אחד, דער אתרוג איז דומה צו א ירק איין פלאץ, אז וואס, שבשעת לקיטותו עישורו, דברי רבן גמליאל, רבן גמליאל האלט אז לגבי מעשר קוקט מען אים אן ווי א ירק און מען גייט נישט בתר חנטה, מען גייט בתר לקיטה, וואס טייטש לקיטה איז ווען מען שלעפט עס אראפ פון בוים, דעמאלטס ווערט עס נקבע למעשר, ווי איז דאס א נפקא מינה? א נפקא מינה וועט זיין. אז יעדער ווייסט דאך אז ס'איז דא מעשר ראשון מעשר שני און מעשר עני, מעשר עני געבט מען יעדע דריטע יאר, וואס טייטש מ'הייבט אן ציילן ביי שמיטה, די ערשטע יאר געבט מען מעשר שני, די צווייטע יאר מעשר שני, די דריטע יאר מעשר עני, שפעטער די פערטע און די פיפטע יאר מעשר שני, און די זעקסטע יאר נאכאמאל מעשר עני, און במילא דארף מען וויסן ווען הייבט זיך אן די חיוב אויף דעם אתרוג במעשר, ווייל טאמער די חיוב הייבט זיך אן בתר חנטה, און פאריגע יאר איז געווען א חיוב מעשר שני, איז די אתרוג אויכעט בתר חנטה מ'דארף געבן מעשר שני טאמער ווען מ'גייט בתר לקיטה די יאר איז למעשה דא מעשר עני לאמיר זאגן ס'רעדט זיך ביי אזא יאר העט מען דארפן פון דעם אתרוג געבן מעשר עני און פאר דעם איז א נפקא מינה איז אויף דעם זאגט רבן גמליאל אז ביי א אתרוג גייט מען בתר לקיטה נישט בתר חנטה און די זעלבע זאך העט סתם אזוי זיין א נפקא מינה ווייל מ'טאר נישט נעמען מעשרות פון איין יאר אויפן צווייטן ממילא שטארק נוגע צו וויסן צו מ'גייט בתר חנטה צו בתר לקיטה יעצט פארוואס טאקע האלט רבן גמליאל אז א אתרוג גייט מען לגבי מעשר בתר לקיטה און אלע אנדערע פירות גייט מען בתר חנטה איז אזוי, בעצם די גאנצע חיוב צו מעשר'ן איז מן התורה נאר געזאגט געווארן ביי גורן ויקב, גורן ויקב איז טייטש ביי טרויבן און ביי תבואה, דארט איז דא א דאורייתא'דיגע חיוב פון מעשר'ן, אלע אנדערע חיובים ביי אלע אנדערע פירות וירקות איז נאר א חיוב מדרבנן, איז חזל האבן געזאגט אז פירות גייט מען בתר חנטה און ירקות גייט מען בתר לקיטה, פארוואס? ווייל היות וואס מ'רעדט דא סך הכל פון א דרבנן'דיגע חיוב, האבן חזל קובע געווען אז אלעס וואס איז דומה צו גורן ויקב האט טאקע א דין ווי גורן ויקב. וואס איז נישט דומה צו גורן ויקב האט נישט א דין ווי גורן ויקב, און ממילא אזוי, גורן ויקב, סיי טרויבן, און סיי תבואה, דארף מען נישט באוואסערן, אלעס, די גאנצע וואסער וואס קומט דארט אן איז פון רעגן, רעגן אליין איז גענוג זאל וואקסן גוטע פירות, און רעגן אליין איז גענוג זאל וואקסן גוטע תבואה, און דערפאר האבן חזל געזאגט אז פונקט ווי ביי גורן ויקב גייט מען בתר חנטה, ווייל דעמאלטס טאקע הייבט זיך אן די חיוב מעשר מן התורה אויף גורן ויקב, ווען ס'וואקסט א דריטל, דאס איז בתר חנטה. די זעלבע זאך אלעס וואס איז דומה צו גורן ויקב, ס'טייטש די אלע זאכן וואס מ'דארף נישט באוואסערן, וואס רעגן אליין איז גענוג, גייט מען אויך בתר חנטה. מה שאין כן ירקות, וואס ירקות איז נישט דומה אינגאנצן צו גורן ויקב, ווייל ירקות דארף מען נאך צוגיסן אסאך וואסער אויכעט, איז ביי ירקות האבן חזל געזאגט, דאס גייט מען בתר לקיטה, מ'גייט נישט בתר חנטה, ווען מ'קלויבט עס אראפ, ווען מ'נעמט עס אראפ, ווען מ'שניידט עס אראפ, דעמאלטס הייבט זיך אן די חיוב, זאגט יעצט רבן גמליאל, אז אתרוג, די אתרוג איז אויך אנדערש פון אלע אנדערע פירות, אז מען דארף צוגיסן א סאך וואסער, עס איז נישט גענוג די רעגן וואסער, און ממילא, לגבי דעם זאגט רבן גמליאל האט עס א דין פונקט ווי ירקות, און פאר דעם טאקע, לגבי מעשר, קוקט מען אים אן ווי א ירק, און מען גייט בתר לקיטה. ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר קריגט זיך אויף רבן גמליאל, און ער זאגט אתרוג שווה לאילן לכל דבר, ס'הייסט א געהעריגע פרי איז נישט מחלק צו וויפיל וואסער מען גיסט האלט אלע פירות האבן די זעלבע דין און פאר דעם זאגט ר' אליעזר אז א אתרוג גייט מען אויכעט בתר חנטה אזוי ווי אלע אנדערע פירות איז אבער על כל פנים דא זעהן מיר אז אפילו רבן גמליאל וואס רבן גמליאל האלט אז לגבי מעשר גייט מען ביי אתרוג בתר לקיטה איז אויך מודה אז לגבי שמיטה גייט מען בתר חנטה, און אויב מען גייט טאקע ביי שמיטה בתר חנטה, איז שווער, וואס איז די פראבלעם קויפן אן אתרוג פון א עם הארץ די חנטה סיי ווי סיי געווען לעצטע יאהר? ענטפערט די גמרא, הוא דאמר כי האי תנא, די תנא פון אונזער משנה האלט ווי א געוויסע תנא, וואס מען וועט שוין זעהן אז ס'איז יא דא געוויסע תנאים וואס האלטן אז אפילו לגבי שמיטה גייט מען ביי א אתרוג בתר לקיטה, דתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אמר ר' יוסי, אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים, אבטולמוס האט עדות געזאגט בשם חמשה זקנים אז אתרוג אחר לקיטה למעשר אז ביי אתרוג גייט מען לגבי מעשר בתר לקיטה ס'טייטש ער האט עדות געזאגט אז מען פסקנט כשיטת רבן גמליאל ורבותינו נמנו באושא ס'טייטש אונזער רעבעס די סנהדרין ווען זיי זענען געזעצן אין אושא האבן זיך צוזאמגעזעצט און זיי האבן געפסקנט ואמרו בין למעשר בין לשביעית זיי האבן געפסקנט אנדערש זיי האבן געזאגט אין הכי נמי אונז פסק'ן ווי רבן גמליאל אז לגבי מעשר גייט מען בתר לקיטה, אבער נישט נאר לגבי מעשר, לגבי שמיטה אויכעט, און ממילא האמיר דא אז די סנהדרין אין אושא האט געפסק'נט אז אויך לגבי שמיטה גייט מען בתר לקיטה, און דערפאר אונזער משנה האלט טאקע ווי די שיטה, און פארדעם זאגט די משנה אז ס'איז א פראבלעם צו קויפן אן אתרוג פון א עם הארץ,

ער האט עדות געזאגט אז בתר לקיטה גייט מען נאר לענין מעשר אבער נישט לענין שמיטה, ורבותינו נמנו באושא ואמרו, און די סנהדרין האט אנדערש געפסקנט, זיי האבן געפסקנט אז אתרוג בתר לקיטה, בין למעשר בין לשביעית, אז אלעמאל גייט מען מיט א אתרוג בתר לקיטה, און דערפאר, היות וואס מען האט מלקט געווען מען האט אראפגענומען דעם אתרוג פון בוים אין א שמיטה'דיגע יאר, האט עס א דין פון א שמיטה'דיגע פירי, און דערפאר האלט אונזער משנה ס'איז א פראבלעם צו קויפן די אתרוג פון עם הארץ. קומט אויס למעשה אז אונז האבן געהאט דא דריי שיטות. איין שיטה האט מען געזען די שיטה פון ר' אליעזר אז ער האלט אז א אתרוג גייט מען אלעמאל בתר חנטה ס'האט א געהעריגע דין פון אלע פירות. א אנדערע שיטה האט מען געזען די רבותינו שבאושא און די שיטה פון אונזער משנה אז אלעמאל גייט מען מיט א אתרוג בתר לקיטה סיי ביי שמיטה און סיי ביי מעשר, און שפעטער האמיר געהאט די שיטה פון רבן גמליאל וואס ער האט געהאלטן אז לגבי מעשר גייט מען טאקע בתר לקיטה, אבער לגבי שמיטה גייט מען בתר חנטה.